אין פרק טו דער אלטער רבי הייבט אן א נייע דיוק וואס ער האט גערעדט פריער איז דאס וואס א בינוני קען יא אויפטון און וואס א בינוני קען נישט אויפטון און דאס גיבט זיך ארויס דאס וואס א בינוני קען יא אויפטון און וואס ער קען נישט אויפטון דאס גיבט זיך ארויס אין די לשון השבועה וואס די גמרא זאגט אין נדה די שבועה איז תהי' צדיק ואל תהי' רשע. איז דער אל ת, א בינוני קען אויפטון אז אל תהי רשע, דאס קען א בינוני אויפטון, וואס הייסט אל תהי רשע? אז בפועל ממש, אז בפועל ממש זאל ער נישט, ער זאל, ער קען זיין א שליט לגבי מחשבה דיבור ומעשה, ער זאל ווערן אזא מין סארט מענטש וואס זיין גאנצע מהות איז דאס ער האט ליב דעם אייבערשטן דאס איז נישט שייך, סאו ווערן א צדיק קען ער נישט, אבער ער קען זיין אזא מין סארט מענטש וואס לגבי מחשבה דיבור ומעשה האט אין זיך איז ער שליט אז ער קען קיין עבירה נישט טון, דאס רעדט ער פריער, ווי אזוי ווערט ער א שליט די נקודה דער אלטער רבי רעדט איז ס'איז פאראן א ענין פון מח שליט על הלב, אלטער רבי צוויי אופנים האבן מח שליט על הלב, אז דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט בטבע הבריאה בטבע האדם אז דער מח האט אין זיך א כח וואס ער איז שליט אויפן לב, איז הגם אז דער בינוני האט אינגאנצן נישט ער האט נישט אויסגעראמט די רע פון זיך, עס איז נאכאלץ געבליבן א נקודה ביי אים ס'איז דא זיין אייגענע מציאות, ער האט אין זיך אן איך, אן אייגענע מציאות אויסער געטליכקייט, אבער וויבאלד אז אין זיין מח קען זיך אפלעגן, אז דער אמת איז אלוקות, און דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט אזא מין סארט תכונה אין מח אז דער מח איז שליט על הלב, ממילא קומט אויס אז לגבי מחשבה דיבור ומעשה, לגבי זיין איך, לגבי זיין מהות, איז דער מח וועט נישט איבערמאכן זיין מהות, אבער לגבי מחשבה דיבור ומעשה לפועל איז דער מח שליט על הלב. ס'איז דא כמה אופנים אין דעם, דאס איז באופן כללי. דער אלטער רבי אין פרק טו לייגט דא צו נאך א ווארט בנוגע צו בנוגע צו א בינוני איז מיר ווייסן בכלל, נאך א נקודה, מיר ווייסן בכלל אז בשעת א מענטש וויל צוקומען צו א דרגה דארף ער הארעווען,

וויל ער יעמאלט זיין במנוחה? דער אלטער רבי זאגט גלייך אז א בינוני איז אזא מין סארט מדריגה אז עס איז נישטא אזא מין זאך אז דו קומסט צו צו א בינוני און איצטער קענסטו גיין שלאפן איצטער ביסטו שוין געווארן א בינוני און עס איז נישטא קיין הארעוואניע. א בינוני איז א זאך וואס בעצם הגדרתו איז דאס א זאך וואס איז מחייב א תמידות'דיגע הארעוואניע. בינוני איז א מדריגה אין עבודת השם, ס'איז א מדריגה, אבער אין וואס באשטייט דער מדריגה, אין וואס פאר א מדריגה איז דאס וואס ס'איז דא אן עבודת השם תמידית? דער אלטער רבי רעדט כמה אופנים אין דעם. די נקודה דער אלטער רבי רעדט דא איז נישט אזויפיל דעם נקודה פון בינוני וואס ער איז א שליט, ער רעדט נישט דער מהות פון א בינוני וואס ער איז צוגעקומען צו, פריער דער אלטער רבי רעדט כאילו דער הישג פון א בינוני, וואס ער קומט צו, וואס איז ער מרוויח, ער ווערט א, ער קען נישט זיין קיין שליט אויף זיין מהות, אבער ער ווערט א שליט על כל פנים אויף זיין מחשבה דיבור ומעשה. דא רעדט דער אלטער רבי נישט וואס דער בינוני קומט צו, דער אלטער רבי רעדט ווי אזוי לעבט דער בינוני לפעול, וואס פאר א לעבן לעבט ער, וואס פאר א עבודה מאנט זיך פון אים.

אבער פריער זאגט אלטער רבי איין ווארט, וואס איז די פשט שההפרש בין עובד אלקים לצדיק, וואס איז די פשט, וואס איז די חילוק פון א צדיק מיט א עובד אלקים, הוא שעובד הוא לשון הווה, שהוא באמצע העבודה, די הגדרה פון א בינוני איז, נישט די הגדרה פון א בינוני, די חילוק פון א עובד אלקים מיט א צדיק איז, אז א עובד אלקים איז וואס ער האלט אינמיטן ארבעטן, עובד הוא לשון הווה, ער ארבעט.

יעדער מענטש וואס טוט א מצוות עשה דינט ער דעם אייבערשטן, יעדער מצוה וואס א מענטש טוט דינט ער דעם אייבערשטן, נישט דאס רעדט זיך דא, דא רעדט זיך וואס איז וואס איז עובד אלקים דער יעמאלט אויב מען רעדט אויב מען רעדט אלס קיום מצוות עשה איז א צדיק איז מקיים מצוות עשה, אלטער רבי טייטשט עובד עובד איז די פשט דא, יא דאס קען אויך זיין, שעובד לשון הווה שהוא באמ וואס איז באמצע ער האלט אינמיטן דער ארבעט.

אימיצער וואס האט שוין מנצח געווען די מלחמה קענסטו נישט אנרופן א לוחם, ער האט שוין מנצח געווען די מלחמה, א לוחם, ווען איז ער א לוחם? בשעת ס'איז דא א צד המנגד און א צד, און ער ער האלט אינמיטן דער מלחמה, בשעת ער וועט אפ, ער האלט אינמיטן דער ארבעט, דאס איז עובד אלקים מיינט ער האלט אינמיטן א געוויסן ארבעט, וועלכע ארבעט, וועלכע ארבעט האלט ער אינמיטן? ער האלט אינמיטן דער ארבעט דארף צו לוחם זיין קעגן זיין יצר הרע, און פון דעם פסוק זעט מען אז ס'איז פאראן א מעלה מיוחדת אין דער עצם לוחם זיין קעגן די יצר הרע, דאס רופט אן דער פסוק עובד אלקים. מען רעדט נישט דער עובד אלקים אימצער וואס איז מקיים מצוות עשה, נישט דאס רעדט זיך דא, מען רעדט נישט דעם נקודה אין אימצער וואס דינט דעם אייבערשטן אלס דעם וואס ער איז א מקיים מצוות עשה, נישט דאס מיינט יעמאלט איז נישט שייך איז דער עובד אלקים בניגוד צו דעם צדיק, די אלטער רבי וויל ארויסברענגען א ווארט פון דער פסוק וויל זאגן אז ס'איז דא א חילוק פון א עובד אלקים מיט א צדיק, עובד די ווארט עובד אלקים דינט דעם אייבערשטן א צדיק אוודאי דינט דעם אייבערשטן, וואס דער וואס וואס איז עפעס ספעציעל א עובד אלקים וואס איז נישטא אין א צדיק, איז דאס די ווארט וואס ער האלט אינמיטן לוחם זיין, האלט אינמיטן וועלכע ארבעט האלט ער אינמיטן, אינמיטן מלחמת היצר. איז פארהאן א געוויסע, ס'איז פארהאן א געוויסע דרגה אין עבודת השם, דאס איז דער פסוק רעדט, א געוויסע דרגה אין עבודת השם, פון וואס באשטייט זיין עבודה, אז ער דארף לוחם זיין קעגן יצרו. און פריער רעדט אלטער רבי, דאס רעדט אלטער רבי אין דעם גאנצן פרק, דער מעלה פון אימיצער וואס האלט וואס ער דארף לוחם זיין, ער דארף לוחם זיין קעגן זיך. ס'איז אסאך א טיפערע מלחמה, נישט וואס הייסט לוחם זיין, ער דארף לוחם זיין קעגן א צווייטער, ער דארף לוחם זיין א מלחמה בנפשו, זאגט ער אזוי, שהיא המלחמה יצר הרע, און אין וואס באשטייט די מלחמה, ער דארף להתגבר עליו, ס'איז דער יצר הרע געפינט זיך ביי אים, און דער אלטער רבי רעדט א בינוני איז אזא איד, דאס איז, דאס דארף מען גוט פארשטיין, אפילו א בינוני וואס איז צוגעקומען צו א מדריגה אז זיין מח, ווארום מיר האלטן אין א פשוט'ער מדריגה, מ'דארף פשוט לוחם זיין מיטן קאפ אז מ'זאל, אז עס זאל מוחלט ווערן ביי אונז, אז אלקות איז אמיתית המציאות. עס קען זיין אפילו א אידן וואס האט שוין צוגעקומען צו א מדריגה אז אין זיין מח לייגט זיך אפ געטליכקייט, איז ערשטענס דארף ער סייווי לוחם זיין, ווייל וויבאלד ער האט נאך אלץ א נפש הבהמית, און בטבע פון דער מענטשן איז אז דער וועלט, דאס איז וואס ער זעט איז דער טוב פון עולם הזה, דאס און דאס דארף ער אלעמאל נאכאמאל זיך מתבונן זיין, א בינוני קען נישט זיין אז ער האט עס האט זיך אמאל אפגעלייגט ביי אים אין קאפ אז ער איז געווען פופצן יאר אלט אז דער אייבישטער איז אמיתית המציאות און וועלט איז גארנישט און דאס וועט בלייבן לעולם ועד, אז ער וועט קומען דרייסיג יאר וועט זיין נייע שענע גליק אין עולם הזה דארף ער נאכאמאל איבערארבעטן זיך, דאס איז יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום. איז א בינוני איז א מענטש וואס דארף יעדן טאג ארבעטן אויף זיך. וואס דארף ער ארבעטן? ערשטנס להתגבר על יצרו, וואס הייסט להתגבר? להתגבר איז אז די יצר הרע קומט אים צו גיין און זאגט אים אז עולם הזה איז א פיינע זאך. יעדער טאג די יצר הרע קומט צו גיין צו א מענטשן און און עס איז דער יצר הרע נישט עפעס א. א מענטש האט אין זיך מצד אחד ער איז דאך א מענטש דא אויף דער וועלט האט ער א געפיל אז עולם הזה איז גוט און עולם הזה מ'דארף און ער האט עפעס א נטייה נאכלויפן אין עולם הזה עפעס א נטייה בלב צו ער האט א לייג אין קאפ אז עולם הזה איז א טייערע זאך ס'וואלט און ער איז דאס מייקר דאס מאידך דארף ער לוחם זיין קעגן דעם דארף מתבונן זיין אז ס'איז נישט אזוי דאס איז להתגבר על יצרו וואס איז להתגבר דער יצר זאגט אים איין זאך און ער דארף זיך ער דארף זיך אנטקעגן שטעלן און לוחם זיין אז ס'איז נישט אזוי דאס איז א מלחמה און ער באזיגט אים קיינמאל נישט, דער בינוני איז דאך נישט וואס ער באזיגט, ער האלט מיטן ארבעטן, דאס איז די ארבעט, דאס איז די ארבעט זיינע, יעדער טאג דארף ער נאכאמאל זיך מתגבר זיין, און מאנטאג וועט ער נאכאמאל דארפן מתגבר זיין, ס'איז נישט, ער באזיגט אים קיינמאל נישט, להתגבר עליו, און דערנאך ולגרשו מהעיר קטנה. דאס איז לגרשו מהעיר ער זאל נישט אפילו בשעת ער זאל נישט לאזן ווירקן ס'איז אפילו בשעת א איד קומט צו גיין צו קומט צו א מדריגה אז ער האט שוין ער האט דער צד דאס וואס ער וויל האבן אלוקות מצד א מענטש האט צוויי צדדים צד אחד אז עולם הזה ווייזט אים אז ס'איז א געשמאקע זאך און ער האט עפעס ער ציט זיך צו דעם צד שני איז זיך מתבונן אז אלוקות איז דער אמת אפילו נאכדעם וואס ער איז זיך מתבונן דער צד למשל איז זיך מתבונן אז אלוקות איז דער אמת לפועל דארף ער שפ האט ער א גאנצע מלחמה אז לפועל ממש זאל ער טון ווי די נפש ווי די ווי ווי דער ווי דער נשמה זאגט ווי דער נפש אלוקי זאגט איז לגרשו מהעיר קטנה דער אלטער רבי זאגט נאך לגרשו משמע פון די פסוק עובד אלוקים ווי משמע אז ס'איז דא א ענין בינוני זוכט אויף צו אויף צו עוקר מן השורש זיין די נפש נפש הבהמית נישט נאר גיט אים א פאטש נאר זוכט אים אז ער וויל אים משלח זיין צו ווערן א צדיק נישט ווערן א צדיק על כל ניין לגרשו מהעיר שלא יתלבש באברי על כל פנים לגבי מחשבה דיבור ומעשה אז לפועל זאל נישט האבן קיין התלבשות ער פרואווט אים מגרש זיין. אז עס איז סיי בנוגע צו מחשבה דיבור און מעשה, סיי בנוגע צום רגש שבלב. ער זאל אים אויסראמען, זאל אים אויסהאקן פון זיין סיסטעם. פארהאן איין שלב פון להתגבר, דערנאך איז דא לגרש. ביידע איז פיין. להתגבר הייסט אז דער יצר הרע, ער פילט אז עולם הזה איז גוט, דארף ער זיך מתבונן זיין אז עס איז נישט אזוי. און ער דארף זיך ס'איז שקלא וטריא יצר הרע איז מצד אחד פילט ער אז עולם הזה איז א גרויסע זאך און אויב איך ווייס און קען און מער דער פיתוי פיתוי היצר דארף מען דאס מתגבר זיין אז עס איז נישט אזוי עס איז איינס אלוקות איז דער אמת און דאס איז דער טבע האמיתי דערנאך איז פאראן ער וויל עפעס אביסל אריין ברענגען אלוקות אין זיך דאס איז א שווערע ארבעט לגרש יעדע אביסל אריין ברענגען אלוקות אין מיין מציאות מען וויל עפעס מגרש זיין הנחות פון עולם הזה מבטל זיין געוויסע הנחות מבטל זיין געוויסע פיתויים דאס איז אן ארבעט. לגרשו, ס'איז אויך אן ארבעט. און אפילו בשעת דו ביסט מגרש איין יצר הרע איז מארגן קומט א צווייטע יצר הרע.
נישט דער לגרש איז די עבודה פנימית מער. אויף איבער מאכן זיך. איך ווייס נישט צו לגרש איז אויך להתגבר עליו איז אויך א עבודה פנימית. וואס הייסט להתגבר עליו? דאס טרעפט זיך מען פילט נישט אזוי ווי דער מלחמה. א מענטש ער פילט אז איך ווייס איך פונקט א דוגמא א פראקטישע דוגמא. א מענטש פילט אז עולם הזה איז ער וויל נאכלויפן נאך א געוויסע זאך דארף ער זאגן צו זיך אז ס'איז נישט ווערט. ווען ער איז זיך מתגבר אויף דעם, ער איז נישט, ער וויל דאס נישט, ער וויל דאס, אבער בקיצור איז נישט אלוקות זאגט מען עס איז נישט כדאי, אדער נישט דאס איז דער טוב האמיתי, דארף זיך מתגבר זיין, עולם הזה איז גוט, מיין מציאות, איך זאל בעסער משקיע זיין אין מיין מציאות, צו איך זאל בעסער משקיע זיין אין אלוקות, דארף זיך מתבונן זיין אין גדלות השם. דער אלטער רבי רעדט שפעטער נאך א ווארט, אבער דאס איז דערנאך איז פאראן דער עצם מלחמה קעגן דעם טבע, דאס רעדט דער אלטער רבי באריכות שפעטער, דאס איז אויך נכלל אין דעם, א מענטש האט א טבע אין עצלות. צו קיין צו פארשידענע דעם וועל איך שפעטער רעדן נאך פרטים מיט דעם איז דאס איז באמצע העבודה אבער עס איז אינטערעסאנט אז דער אלטער רבי טייטשט דער פסוק פריער האט ער געזאגט אלעמאל דער עיקר איז זיין א שומר תורה ומצוות פשוט סור מרע ועשה טוב בפועל ממש און דער בינוני ארבעט אויף צו צוקומען צו א מדריגה ער זאל ווערן א שליט לגבי ממש ער זאל זיין א סור מרע ועשה טוב דא זאגט דער אלטער רבי אין פסוק נאך אז ס'איז פאראן א עצם זאך וואס א מענטש זוכט איבערארבעטן זיינע מידות רעות איבערמאכן זיין יצר הרע לוחם זיין קעגן זיין נפש הבהמית. נאך א ווארט, און באלד זען נאך פרטים אין דעם. ולגרשו מהעיר קטנה שלא יתלבש באברי הגוף שהוא באמת עבודה ואדם גדול ועמל גדול להילחם בו תמיד והיינו הבינוני. והיינו הבינוני, דאס איז א אינטערעסאנטע לשון וואס דער אלטער רבי זאגט. ס'איז א גרויסע, ס'איז א גרויסע ארבעט, ס'איז באמת ס'איז א גרויסע ארבעט, דאס איז א מלחמה תמידית הייסט דאס. והיינו הבינוני. דער אלטער רבי מגדיר א בינוני, נישט א בינוני איז א איד וואס קומט צו צו א מדריגה וואס ער קריגט עפעס מנוחה בנפשו אז ער איז צוגעקומען צו א מדריגה אז ער איז פארבונדן מיטן אייבערשטן איצטער איז ילך לבטח דרכו. דער בינוני איז א איד וואס יעדע רגע פון זיין לעבן איז ער לוחם קעגן זיך, איז ער לוחם קעגן זיין נאטורליכע געפילן.

בשם התואר. כמו שם חכם או מלך שכבר נעשה חכם או מלך. די חילוק פון עובד מיט עבד איז על דרך מען זאגט אימיצער וואס לערנט צו אימיצער וואס שוין וואס שוין אפגעלערנט א למדן ער שוין ער האט שוין אפגעלערנט עובד הייסט אימיצער וואס ארבעט ער האלט אינמיטן ארבעט אין היינטיגע לשון קודש נישט הערט זיך נישט אזויפיל דער חילוק פון עובד מיט עבד אבער אזוי ווי אימיצער וואס לערנט צו ער האט שוין אפגעלערנט צו אימיצער וואס ארבעט צו ער האט שוין אפגעארבעט ס'איז נישט עבד איז די פשט וואס ער איז א קנעכט, ער איז שוין געווארן עבד השם, עובד איז וואס ער ארבעט אויף זיך אויף ווערן עבד השם, און אין אזא מדריגה האלט ער וואס ער ארבעט אויף זיך, ער איז לוחם, ער האלט אינמיטן דער ארבעט. כמו שם חכם או מלך שכבר נעשה חכם או מלך, כך זה כבר עבד, ער האט שוין אויסגעדינט, וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשהו וילך לו ולבו חלל בקרבו. דער בינער, דער צדיק איז א איד וואס האט נישט קיין רע בנפשו, ער האט נישט קיין, ער האט נישט קיין חוץ פון אלקות עקזיסטירט נישט בנפשו. אין וואס באשטייט א צדיק'ס ארבעט? א צדיק'ס ארבעט איז ילך מחיל אל חיל, אלץ אין טוב, אלץ אין גוטס, אבער קיין רע אינגאנצן נישטא ביי אים, שוין אויסגעראמט דער רע, ס'איז נישטא ביי אים קיין רע. משא"כ א עובד אלקים, ביי א בינוני, וויבאלד ס'איז דא אין אים א נפש הבהמית, דארף ער אלעמאל לוחם זיין א מלחמה תמידית. און דאס איז בכללות, איצטער דא הייבט אן דער אלטער רבי רעדן פרטים מיט דעם, זאגט ער אזוי, ובבינוני יש גם כן שתי מדריגות, עובד אלקים ואשר לא עבדו, ואף על פי כן אינו רשע, ווייל דאס זאגט ער ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, לכאורה על פי פשט, אויב ס'רעדט זיך ווען, אויב ס'וואלט, אויב דער טייטש פון עובד אלקים איז אימיצער וואס דינט דעם אייבערשטן און אימיצער וואס דינט נישט דעם אייבערשטן, וואס דארף מען, וואס דארף מען אזוי, דאס איז א דבר פשוט, אימיצער וואס ליגט אין בעט און איינער וואס לייגט תפילין, דארף עפעס. ושבתם וראיתם אז ס'איז דא עפעס א גערעכט חילוק צווישן עובד אלקים און אשר לא עבדו, אוודאי דאס איז א חילוק שטחי, דאס איז א חילוק וואס מ'זעט זיך פון שטחיות, וואס איז דער וואס איז דא דער מיין דען אז ס'איז פארהאן עפעס א מעלה איז פארהאן עובד אלקים און אשר לא עבדו, זאגט דער אלטער רבי אז ס'איז פארהאן א מציאות וואס הייסט לא עבדו, נישט לא עבדו אז ער ארבעט נישט אז ער דינט נישט דעם אייבערשטן, וואס איז פשט אשר לא עבדו ואף על פי כן אינו רשע, נישט קיין רשע, פארוואס? כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה, וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן. ותלמוד תורה כנגד כולם, ולא פסיק פומיה מגירסא, דער וואס איז מתמיד, א ריכטיגער איד, אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר, לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש אלוקית שבמח השליט על הלב כנ"ל, א איד וואס דארף קיינמאל נישט מלחמה האלטן, וואס דארף קיינמאל נישט מלחמה האלטן, אינו עושה שום מלחמה עם היצר, לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש אלוקית שבמח השליט על הלב כנ"ל. פארוואס מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל. די אלטער רבי זאגט א איד וואס האט קיינמאל נישט מתבונן געווען אין גדלות השם. הא? די אלטער זאגן א איד וואס האט קיינמאל נישט דער זאך וואס בזעיר אנפין געפינט זיך ביי יעדער איינער. די אלטער רבי זאגט דא מיר אלע מיר ס'דא זאכן וואס מיר טוען מיר זענען נישט מתבונן זיין מיר זענען נישט מתבונן אין גדלות השם מ'וועקט זיך אויף יעדן טאג מ'דאוונט שחרית מיט א מנין מ'איז מקיים א ריבוי דינים. נישט ווייל מען האט זיך מתבונן געווען אין גדלות השם, איך וויל, ווייל ס'איז א, מען טוט עס, קיינמאל נישט געווען קיין מלחמה בנפש אויף צוקומען צו די, צו די עניינים. דער אלטער רבי רעדט אן עקסטרעמער דוגמא, א איד וואס האט קיינמאל נישט מתבונן געווען אין גדלות השם, קיינמאל נישט, אין זיין לעבן נישט. הא? נאכאמאל?

רעדט א אן אב אין תניא, ער רעדט נישט די תולדות, ער רעדט ער רעדט א א דוגמא פון א זאך, דער אלטער רבי שפעטער טייטשט אויס ווי עס קען זיין במציאות, אבער דער מושג איז דא ביי יעדער איינער. ס'איז פארהאן א ריבוי זאכן וואס מיר טוען ביי אונזער עבודה, איך מיין אונזער, איך קען איך זאג א רעגולער איד איז נישט א איד וואס איז לוחם יעדן טאג, מיר זענען מיר האלטן נישט די מדריגה פון בינוני וואס מ'איז מלחמה תמידית, ער האט א סדר, בסדר, אבער ס'דא זאכן וואס מ'האט א סדר קבוע. מען האט געהאט עפעס א מלחמה ער זאל פראווען א סדר ליל פסח צו דאווענען שחרית, א מענטש מאכט זיך א האט אין זיך א סדר היום, ער וועקט זיך אויף צו שחרית, ס'נישט קיין מלחמה יעדן טאג, ער האט זיין סדר שחרית, ער האט זיין קביעות אין לערנען, ס'נישט קיין מלחמה, דארף זיך נישט מתבונן זיין אז גמרא איז אזא טייערע זאך און הגם איך וויל עסן אייזקרים זאל זיך אוועקזעצן לערנען גמרא, ער האט א קביעות יעדן טאג לערנט ער. עס קען זיין אויף נישט, איך זאג נאר דעם דעם. אויף א געוויסע זאך, נישט אויף אלעס. אקעי, איך זאג דאס זאגט דער אלטער רבי ס'איז פארהאן, עס פארהאן א, עס קען זיין א אידן א עס איז א א איד וואס וואס איז לא פסיק פומיה מגירסא אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר, דארף אינגאנצן נישט לוחם זיין לנצחו על ידי אור השם המאיר על הנפש האלוקית שבמח השליט על הלב כנל, דאס הייסט ער, דער אור השם איז נישט מאיר ביי אים במח, דאס וועט מען באלד זען. פארוואס? פארוואס? ווי קען ער צוקומען? ווי קען עס זיין? מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל. עס קען זיין א מענטש א יצר הרע שטייט נישט קעגן אים לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך ללחום עמו כלל. ער דארף נישט. וואס איז די דוגמא אויף דעם? כגון שהוא מתמיד בלימודו בטבעו, א מענטש האט ליב לערנען. מתולדתו, בטבע האט ער ליב לערנען. על ידי תגבורת המרה שחורה. עס קען זיין א מענטש בטבע האט ליב אז ער וואלט געווען נישט קיין איד, ער וואלט געווען א גוי וואלט ער אויך געזעסן און געלערנט א גאנצע טאג. דער אלטער רבי רעדט שפעטער, ער איז א, וויבאלד ער איז א איד לערנט ער, אבער נישט ווייל ער האט מתבונן געווען אין גדלות השם, וויבאלד ער איז א איד לפועל לערנט ער גמרא, אבער דאס אז ער לערנט זיין סדר היום, ער וועקט זיך אויף דערפרי און ער לערנט, דאס איז, דאס איז א, אזוי איז זיין טבע בתולדות, אזוי אזוי איז ער געבוירן געווארן, אזא מין סארט מענטש איז ער. וכן, ס'איז אינטערעסאנטע זאך, און די יצר הרע שטייט נישט אנטקעגן אים, זיין יצר הרע שטייט נישט אנטקעגן אים. אה? איז ער מתמיד בלימודו בטבעו מתולדתו על ידי תגבורת המרה שחורה וכן אין לו מלחמה מתאוות נשים פארוואס מפני שהוא מצונן בטבעו וכן בשאר תענוגי עולם הזה הוא מחוסר הרגש הנאה בטבעו אזעלכע מענטשן קראנקע מענטשן נישט קיין קראנקע מענטשן דער רמב"ם זאגט ס'פאראן פארשידענע טבעים ער איז א קאלטער ער איז א קאלטער מענטש

וכן בשאר, ולכן אין צריך להתבונן בגדולת השם, להוליד מבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, להשמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה. אה, דערנאך זאגט ער ואהבת השם בליבו לדבקה בו בקיום המצוות ותלמוד תורה כנגד כ א, ער דארף נישט, ער דארף זיך נישט מתבונן זיין און דערהערן גדלות השם אדער צו האבן יראת השם אדער צו האבן אהבת השם, דארף עס נישט אנקומען צו דעם. אלא ווי אזוי זיצט ער און הארעוועט, אלא די לו באהבה מסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו. יעדער איד בטבע האט איז נמשך צום אייבערשטן, יעדן, דאס איז נישט קיין אהבת השם וואס ער האט געארבעט אויף זיך, א איד נאטירליך ציט זיך צו אלוקות, א איד אוהבי שמו, וויבאלד ער איז א מרה שחורה ממילא ליגט ער און זיצט און ער לערנט גמרא, ווייל בטבע א איד ציט זיך צו א בלאט גמרא, נישט ווייל ער האט עפעס מתבונן געווען און דערהערט גדלות השם.

און אבער דען איז במילא ווערט נישט אנגערופן קיין עובד השם. א. איז עס זאגט דער אלטער רבי וכן אף מי שאינו מתמיד בלימודו דאס דאס זאגט דער אלטער רבי אינטערעסאנטע זאך וכן אף מי שאינו מתמיד בלימודו בטבעו אבער רק שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה. דאס דארף מען געדענקען דער אלטער רבי רעדט די דוגמאות ווי זיי זיינען בעיקרם של דברים שהרגיל עצמו ללמוד בהתמדה גדולה ונעשה ההרגל לו טבע שני וואס יעמאלט בשעת הרגל נעשה לו טבע שני די לו באהבה מסותרת זו. מען דארף געדענקען אויף די צוויי דוגמאות איז פארהאן ביי יעדן מענטשן בכמה חלקים אין נפשו, עה ביי איינער איז דאווענען שחרית נישט א נסיון, קיינמאל נישט געווען קיין נסיון, און דערנאך ביי יעדער בינוני, ביי יעדער נארמאלער מענטשן איז לעבט ער א געוויסער סדר החיים וואס ער האט געדארפט ארבעטן אויף צוקומען צו דעם סדר החיים, אבער לאחר ווי ער האט געארבעט אויף דעם איז ווערט עס ווערט עס א הרגל, לאחר ווי עס ווערט א הרגל ווערט עס ווערט עס שוין אויס הארעוואניע, איז דער אלטער רבי זאגט דא אין א געוויסער זין אז יעדער בינוני קען ווערן אשר לא עבדו. דער פסוק זאגט ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, ווייל יעדער בינוני קומט צו קומט קומט צו צו א מדריגה וואס ער ווערט א לא עבדו. ווייל לפועל א נארמאלן מענטשן שטעלט זיך ביי אים איין א סדר החיים, בשעת ער שטעלט זיך ביי אים איין א סדר החיים ווערט דאס ווערט דאס א ווערט דאס א הרגל, ווערט דאס א רגילות. בשעת למשל אפילו אז ער דארף מתבונן זיין יעדן טאג אויף צו אויף צו עוקר מן השורש זיין די הנחות פון עולם הזה, דארף ער יעדן טאג טראכטן חסידות און מתבונן זיין, אבער ער ווערט א מורגל אין טראכטן חסידות גופא, דעם אליין ווערט זיין הרגל. דאס אליין ווערט ער ווערט ער איינגעוויינט אין דעם, דאס ווערט זיין, דארף ער אלעמאל, וואס דארף ער האבן הארעוואניע? דער אלטער רבי זאגט א בינוני איז אן עובד אלקים, א בינוני, דער, דאס הייסט איינע פון די צוועקן פון א בינוני איז נישט גלאט אז ער זאל ווערן א שליט מחשבה דיבור ומעשה, דער צוועק פון א בינוני איז, דער מדריגה פון א בינוני איז, וואס ער הארעוועט אויף זיך, וואס ער איז לוחם אויף דינען דעם אייבערשטן, דאס איז דער מהות פון א בינוני. פריער האט מען געזאגט דער מהות פון א בינוני איז, וואס איז די מהות הבינוני וואס ער איז א שליט בנוגע צו מחשבה דיבור ומעשה, דא לייגט דער אלטער רבי צו א וואס איז ווי דער פסוק מגדיר א בינוני, דער פסוק מגדיר א בינוני אז ער איז אן עובד אלקים, וואס הייסט עובד אלקים, אז ער איז לוחם אויף צו דינען דעם אייבערשטן, ער הארעוועט אויף דינען דעם אייבערשטן, זאגט דער אלטער רבי, וואס איז ווען ס'פארהאן דאך ס'פארהאן בינוניים וואס דארפן נישט הארעווען, און יעדן מענטש קומט צו צו א געוויסער מדריגה צו געוויסע זמנים ביי איהם וואס ער דארף נישט הארעווען, זאגט דער אלטער רבי, אבער אף על פי כן יעמאלט מאנט זיך אויכעט פון אים עבודת עובד אלקים.

א מענטש האט א סדר החיים, א רעגולער סדר החיים, אקעי, ער וועקט זיך אויף, און ער ווערט פארמאטערט א געוויסע זמן בלילה, ער גייט שלאפן, א מענטש האט זיין סדר החיים, בשעת א מענטש ליגט אין א זאך מיט א חיות, ער האט ליב א זאך, יעמאלט האט ער גאר אנדערע כוחות, יעמאלט איז ער, קען ער זיין אויף אסאך, ער דארף נישט שלאפן אזויפיל, ער קען זיצן הארעווען אויף דעם אסאך מער שעות.

יא, נישט דער, דער, דער נישט וואס לאו דווקא די הארעוואניע מיינט דא וואס ער דארף, וואס ער דארף, וואס ער שטרענגט זיך אן, נאר בשעת ער האט ליב דעם אייבערשטן במילא איז, זיצט ער אסאך מער שעות און ער לייגט אריין אסאך מער כוונה, אסאך מער כוחות הנפש, בשעת א מענטש האט ליב א זאך לייגט ער זיך אריין אין א זאך מיט אסאך מער כוחות, וואס פעלט עס אויס? ווייל דאס איז פאראן א ענין פון זיין אן עובד אלקים.

כדי דאס איז געווען די רגילות כדאיתא התם בגמרא משל משוק של חמרים שנשכרים לעשר פרסי בזוזא ולאחד עשר פרסי בתרי זוזי מפני שהוא יותר מרגילותם איז דער חילוק פון מאה פעמים מיט מאה פעמים ואחת איז אז מאה פעמים איז דאס איז געווען די רגילות ביי די תלמידי חכמים איז געווען דאס איז געווען דער סדר א נארמאלע אן הארעוואניע אן האבן אהבה צו לערנען דעם רעגולער סדר פון לערנען איז געווען אז מען לערנט אז מען לערנט א זאך א הונדערט מאל.

אויף צו קריגען אהבת השם האט ער געדארפט זיך מתבונן זיין און דער דער מוח זאל פועל זיין בליבו, דאס איז אן עבודה, דאס איז דער מעלה פון דער עובד אלקים, דער עובד אלקים מיינט נישט נאר אז ער האט לוחם געווען קעגען זיין טבע היצר, אלטער רבי רעדט דא אז דער מתמיד בלימודו בטבעו דארף נישט מתבונן זיין אין גדולת השם.

שהורגל מנעוריו, שקולה כנגד כולן, ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עז להיות נקרא עובד אלקים. פארוואס? פארוואס ווערט ער אנגערופן עובד אלקים? האט ער זיך מער אנגעשטרענגט? דער אלטער רבי זאגט אזוי, מפני שכדי לשנות טבע הרגילות, צריך לעורר את האהבה להשם. וואס זאגט דער אלטער רבי. בכדי צו משנה זיין דעם טבע, בכדי צו, בכדי צו לערנען מער, ווי קען מען צו טאקע צוקומען צו לערנען מער? ס'קען זיין אין ווער א מענטש לערנט מער ווייל ער איז זיך כופה, דער אלטער רבי רעדט נישט דא צו דעם וואס ער איז זיך כופה און ער ברעכט זיך לערנען מער, ער לערנט מער ווייל ער קאכט זיך אין לערנען, זיין, ווייל ער האט א קאך אין לערנען, אז ער קאכט זיך אין לערנען במילא לערנט ער מער. אבער ווי קען ער צוקומען צו האבן א חיות אין לערנען? דאס איז נאר דורך דעם, דארף מען, דארף ער האבן א אהבה להשם. ווי קען א נארמאלע מענטש און א בינוני האבן אהבת השם, דאס דארף ער מתבונן זיין בגדולת השם.

וזוהי עבודה תמה לבינוני, דער אלטער רבי זאגט דאס מאנט, דאס איז אן עבודה וואס מאנט זיך ביי א בינוני, דאס זאגט דער פסוק, ושבתם וראיתם, מיינט נישט גלאט אזוי, דער פסוק זאגט מען זאל זען, סתם אזוי מען זאל וויסן אז ס'איז פארהאן א חילוק פון עובד אלקים לאשר לא עבדו, דער פסוק זאגט אז דער אייבערשטער מאנט מען זאל זיין אן עובד השם, אן עובד אלקים, מען דארף זיך אריינטראכטן, אפילו, דאס זאגט דער פסוק ושבתם וראיתם, אפילו דער א איד וואס ער איז א זהיר, ער איז א שומר תורה ומצוות סור מרע ועשה טוב בפועל ממש אין אלע פרטים, דער אלטער רבי נעמט אט דעם עקסטרעמער דוגמא. אפילו אז ער איז א סו סור מרע ועשה טוב אין אלע פרטים, אף על פי כן ס'מאנט זיך פון אים ער זאל ארבעטן אויף זיך, ער זאל זיין א עובד, וואס הייסט עובד השם? ער זאל לוחם זיין קעגן זיך, ער זאל לוחם זיין קעגן זיך, ער זאל, וואס הייסט, אין וואס באשטייט דער ארבעט? ער זאל מעורר זיין ביי זיך א חיות אין אלוקות, אהבת השם, בכדי צו האבן א חיות אין אלוקות איז בהכרח דארף עס זיין דורך התבוננות בגדולת השם, אנדערש קען א מענטש נישט האבן קיין חיות, אן אהבה צו אלוקות. איז און אויף דעם זאגט דער אלטער רבי זאגט פריער וואס איז די ווארט עובד אלקים איז די ווארט עובד אלקים איז נישט נאר בכדי זיין א זהיר ושומר זיין א סור מרע ועשה טוב צוליב דעם דארף מען האבן דער עובד אלקים דאס לאו דווקא דאס קען מען אן דעם ס'פארהאן צו אן אנדערע עובד השם אז זיין עבודת השם זאל זיין מיט דער חיות מיט דער חיות ואהבה דאס וויל דער פסוק.

לגרש מעיר קטנה, לגרש מעיר קטנה איז דער עצם געשמאק וואס ער האט אין עולם הזה, דאס איז לגרש מעיר קטנה. נישט נאר לגרש מעיר קטנה דעם פועל ממש, זיין א זר, לגרש מעיר קטנה איז ער זאל מאכן, ווי געזאגט פריער, אויב דער פסוק רעדט אלס דעם וואס א מענטש טוט א מצוה און טוט נישט קיין מצוה, און יעמאלטס א צדיק טוט אויך א מצוה.

זאל איך פרעגן אמאל וואס לגבי מקיים זיין מצות עס איז שוין געווארן זיין רגילות, ער דארף ער דארף אבער האבן ביי זיך מתבונן זיין גדולת השם האבן אהבת השם ער זאל זאל ער זאל ער זאל דינען דעם אייבערשטן מיט נאך א חיות מיט א גרעסערע חיות יותר מרגילות דאס זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולם ועולה על גביהם ביתר שאת ביתר עוז. ער האט געדארפט ער האט געדארפט לוחם זיין קעגן זיך ער האט זיך געדארפט מתבונן זיין. ער זאגט שכדי לשנות, ווי אזוי מ'זאגט מפני שכדי לשנות טבע הרגילות צריך לעורר את האהבה לה' על ידי שמתבונן בגדולת ה', און דאס איז די מעלה. ביים אלטן רבי'ן איז א מעלה אז א מענטש איז זיך מתבונן אין גדולת ה' און ער בייט אביסל איבער זיין זיך, אז זיין איך בייט ער אביסל האבן אהבת ה', און דאס איז א מטרה בפני עצמה.

מיט אן אנדערע חיות, דער מפייסי וועט זיין אנדערש. אה, זיי האבן אנדערע חיות, זיי זיי האבן אנדערע נישט דאס איז דער ווארט איז דא נישט דער תוצאה, דער ווארט איז דער עובד אלקים, דער אלטער רבי זאגט קלאר אז מיט דעם להיות נקרא עובד אלקים, וואס איז עובד אלקים? אז ער מאכט איבער זיך, דאס איז עובד אלקים, נישט וואס ער, עובד אלקים נישט וואס ער טוט מער, וואס ער ארבעט אויף זיך, דאס איז דער עובד אלקים.

ווי קריגט ער דעם טיטול עובד אלקים? לפועל האט ער געדארפט מלחמה האלטן אויף צו גיין דאווענען? לפועל האט ער געוואלט שלאפן און לפועל האט ער נישט מלחמה געהאלטן ווייל ער האט ליב דעם אייבערשטן ווייל חליל צוליב טעכנישע טעמים? דאס ווערט נישט אנגערופן עובד אלקים ווי די אלטע רבי זאגט דא. דאס איז נישט וואס ער איז לוחם קעגן זיין יצר, דאס איז איין חלק פון זיין 'איך' האט אים מתגבר געווען אויף א צווייטע חלק פון זיין 'איך'. די אלטע רבי רעדט דא אז ער איז בהכרח רעדט זיך דא אז ער מער אז ער מקשר זיך מער מיט אלוקות, ער ברענגט אריין אלוקות קעגן זיך. דאס די ביידע. ער איז א עובד בפועל וועגן אלוקים. ער איז לוחם קעגן זיין יצר הרע. וועגן ער דערהערט מער אלוקים. וואס הייסט עובד אלוקים? ער האלט אינמיטן א לוחם. וואס הייסט א לוחם? עס פאראן איין צד און א צד שכנגד. און ער האלט אינמיטן לוחם זיין קעגן יענעם צד. וואו איז דער מלחמה? עס פאראן מיין איך און אלוקות. וואו איז דער מלחמה פון מיין איך קעגן אלוקות, פון אלוקות קעגן מיין איך? וואו איז דער מלחמה? בשעת לפועל ממש איך טו די עבירה? בשעת איך בין מעורר אהבת השם? יעמאלט איז דער מלחמה. יעמאלט קריגט ער דעם טיטול עובד אלוקים.

ער איז זיך מתבונן, ער איז ל ע, דאס איז דער א, און ער איז מוליד ע, עפעס א משיכה צו אלוקות, דאס איז אלץ דער מלחמה. ער נוצט די, די, די כלי זיין איז דער מח מיט דעם התבוננות, דאס איז דער כלי זיין. און דער אור השם איז, איז, איז נישט, עס איז אלץ אינמיטן די מלחמה, דער אור השם איז סך הכל מפיל דעם שונא פאר אביסל, אבער דער שונא בלייבט, און דער שונא קען נאכאמאל צוריק, צוריק, צוריק אויפכאפן זיך. דאס איז אלץ אינמיטן דער מלחמה. ער ווערט קיינמאל נישט קיין ס'איז אן אנדער הרגש עימיצער וואס ווערט א באזיגטער, ס'איז עימיצער וואס האלט אינמיטן דער מלחמה, אז ער האט אים געגעבן איין שאס, קען ער נישט איצטער גיין שלאפן, הע, פון א צווייטער זייט קען ער קומען און שיסן, דארף ער שטיין אלעמאל אויף דעם אויף דעם געזיכט.

די מלחמה איז א מלחמה בנפשי, אלץ וואס דו רעדסט איז א מלחמה בנפשי, דו רעדסט נישט, עס איז נישטא קיין מלחמה חוץ מנפשי, דו רעדסט מלחמה בנפשי, דאס איז דער ווארט, אז אריינברענגען אלוקות מער אין מיין מציאות, אריינברענגען אלוקות עד כדי כך איך זאל טאקע עס טון אזוי ווי דער אייבערשטער וויל, דו רעדסט דאך נישט קיין מלחמה חוץ מנפשי, אבער זאגט דער בינוני, דער אלטער רבי, דער בינוני, ערשטנס, ס'איז דא כמה זאכן וואס מ'דארף אלעמאל האלטן אינמיטן דער מלחמה. ערשטנס, ווייל ס'קען פשוט, דער יצר הרע קען אלעמאל שיסן. די יצר הרע קען אים אריינברענגען הרהורים מיט תאוות, מיט פארשידענע זאכן, און מ'דארף לוחם זיין קעגן דעם. דאן האט דער רבי נאך א זאך וואס דער בינוני האלט אינמיטן דער מלחמה. דער מלחמה איז ער זאל ער זאל נישט איינגעוואוינט ווערן אז איך בין מתבונן אין גדלות השם, און ער ווערט זיך שוין איינגעוואוינט אין דעם ענין. א מענטש ווערט איינגעוואוינט אין דעם התבוננות גופא, דארף ער אלעמאל שטיין אויף דעם שטיין אויף דעם געזיכט, נישט אויף צו איינגעוואוינען זיך אין דער עבודה, דאס איז אויך עפעס א קליפה ווי דער אלטער רבי רעדט אין דעם פרק, דעם אז ער ווערט א מתמיד בלימודו בטבעו, ער דארף ער דארף זיין א עבד אלקים, דער בינוני דארף זיין א לוחם, דאס זאגט דער פסוק, דער בינוני דארף הארעווען, יותר מרגילותו און אין דעם באשטייט אויך די מלחמה, ער זאל נישט ווערן מורגל אין דעם וואס ער אין דעם וואס ער טוט.

נישט מצד הרגל איז עס עבד אלקים, דער פסוק זאגט א הדגשה אז ס'איז דא א ענין פון פון זיין עבד אלקים. דער אלטער רבי זאגט עס איז זייער א שטארקע לשון, ער זאגט זאת הפעם המאה ואחת היתרה על הרגילות שהורגל מנעוריו שקולה כנגד כולן ועולה על גביהן ביתר שאת ויתר עז. עס איז שקולה כנגד, דאס איז דאס איז עולה על גביהן. עד כדי כך איז דער מעלה פון עבד אלקים. א מענטש אביסל וואס איז לוחם קעגען זיך איז דאס ווערט קעגען עפעס א ריבוי כמות וואס ער טוט מצד הרגל. אקעי, נו, און דאקעט דעם ניסן בעיר אלוקות, אנע פראוואטייזשקאציע. איך רעד נישט דעם דאקעט פון איהם. דער לוחם זיין מיט זיך.